אקעי רבותי, דיס איז ע פאבליק סערוויס אנאונסמענט, אנפארטשענעטלי דעי פרייטאג איי גאט סערוו'ד ביי מיי גויטע וואס איז ארבעט שוין ביי מיר צען יאר, זי ארבעט שוין נישט ביי מיר זי האט זיך אפגעלאזט פאריגע וואך, שי סערוו'ד מי אין קאורט פאר טען יערס אוו אווערטיים ענד פאר נאט בינג פעיד מינימום וועידזש. כ'וועל נישט אריינגיין אין די דיטעילס דא, ס'איז אבוויעסלי איי העוו טו הייער א לויער, באט די וויכטיגקייט וואס כ'בעט פון די די עולם איז, זאג פאר ענקער ווייבער אז דו נאט טעקסט דיין גויטע עניטינג, דיר איז דיין גויטע אבוויעסלי דארף רופן די גויטע, אבער אין טעקסט שרייב נישט קיין שעה'ן קיין נישט קיין זמנים, דעיר שוד בי נאו רעקארד ביטווין דיין ווייב מיט די גויטע. איך זאג נישט דאס גייט מיך עפעס העלפן באט איים דזשאסט סעינג דזשאסט טריי טו קיפ איט עז דיסטענט עז פאסיבל, ביקאוז איך הער שוין ארום ארום אז איך בין נישט די איינציגסטע וואס האט באקומען אזא אזא זאך, סאו עס גייט מיר קאסטן נערוון און געלט מיט אלע גוטע זאכן, באט מ'דארף זיך היטן ווי ווייט מעגליך. בשורות טובות.